יא יא ס'שוין אויס. די לשון הרמב ם איז אזוי התקינו חכמים שבאותו הדור אז מליל חמישה ועשרים בחודש כסלו יהיו שמונת ימים ימי שמחה והלל. דאס איז לשון הרמב ם. שטעלט זיך ווייל אין די גמרא שטייט נישט שמחה.

מ'ברענגט די סדר היום אז די טעג ימי שמחה איז מ'טאר נישט להתעצב בהן און נישט זאגן ר' ישראל סלנטר מ'האט אים דערציילט עפעס שארפע זאכן אדער עפעס טרויעריגע זאכן אין חנוכה האט ער געזאגט מ'טאר עס נישט הערן ס'היינט חנוכה חנוכה מיט א ימי שמחה, ער ברענגט הרב וואזנער שבט הלוי אין דרוש י ג, ברענגט ער דארטן אז ר' מאיר שפירא איז אמאל געגאנגען מבקר חולה זיין עפעס א חולה, געגאנגען מבקר חולה זיין איינעם, און דער חולה איז געווען עפעס זייער פרייליך, האט ער געפרעגט וואס איז די שמחה? האט ער אים געענטפערט אז שכינה איז למעלה מראשותיו של חולה. און אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, ביידע איז גמרות, יא? ממילא איך וויל נישט פארטרייבן די שכינה, אז איך ווייס אז די שכינה קומט אראפ אויף דא למעלה מראשותיו של חולה און אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, איך וויל נישט פארטרייבן די שכינה. למטה מעשרה דער רבונו של עולם קומט אראפ יעצט למטה מעשרה ממילא דארף זיין בשמחה דא. מען דארף זיין בשמחה און נישט נישט פארטרייבן די שכינה הקדושה, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, דער רמב ם זאגט אז מען דארף זיין שמחה, מתוך שמחה, יא. מתוך שמחה גייט פאר א לעכטעלע, מתוך שמחה, תוס' זאגט אין חולין ע ה אין חולין ע ה דארטן וועגן די פיש די גמרא שמועסט ארום וועגן הדג מקרטע וואס איז מקרטע איז ער מפרפר אדער מפרפר ס'איז א מחלוקת דא ס'איז א מחלוקת דא וועגן טומאת אוכלים ביי דעם נישט אריין גיין צו דעם נושא זאגט תוס' אזוי תוס' וויל מסביר זיין מקרטע וואס איז דאס מקרטע מפרפר זאגט תוס' איך וועל פארליינען נאר עפעס א שורה דא

כמו שהביא בערוך מדאמר בילמדנו אין פרשת בהעלותך אזוי ווי א מדרש אין פרשת בהעלותך אז אהרן הכהן ווען ער איז צוגעגאנגען צו די מנורה וכיוון שיוצא ורואה את הנר און ער האט געזען די מנורה מיד עם אסרו שמח ועומד ומקרטע ער האט אנגעהויבן צו שפרינגען אזוי ווי די תוס' ברענגט אין די זייט פון ערוך פירוש ענין דילוג הכי איתא בערוך ערך קרטע ער האט אנגעהויבן צו שפרינגען אהרן הכהן מקרטע. ס'איז נישט כבער א פרשה דא, ס'איז תוספות דא חברה, און תוספות ברענגט א מדרש, אין מקרטע, אהרן הכהן צו גיין צו די מנורה, האט ער געשפרינגען, תוספות מסביר, תוספות ברענגט וויל מסביר זיין וואס איז מקרטע דא כלפי דעם דג, וואס הייסט ער שפרינגט, שקופץ ומדלג, און זאגט תוספות בחוזק, און זאגט תוספות נאכאמאל, מקרטע לשון כח וחיות גדול. כמו שהביא בערוך מדאמר בילמדנו פרשת בהעלותך ער ברענגט א מדרש פרשת בהעלותך אבער אבער כמו שיוצא ווען אהרן הכהן איז ארויסגעגאנגען ורואה את הנר מיד נזכר שמח ועומד מקרטע זאגט די כתוב פירש ענין דילוג הכי איתא בערוך גאדיר ער איז געטאנצן במה דברים אמורים האב איך שוין געהאט געשמועסט דער רמב"ן דער רמב"ן ברענגט א מדרש פרשת בהעלותך אז אנטיקע מנורה ווען דער רבוש"ע האט בארואיגט אהרן הכהן וחלשה דעתו של אהרן האט ער געזאגט חייך שלך גדולה משלהם פארוואס? ווייל שהקרבנות לאחר חורבן איז בטלי די קרבנות ווערט בטל לאחר חורבן און ושלך אל מול פני המנורה יאירו לאחר חורבן אויך. פרעגט דער רמב"ן היינט איז דא א מנורה? וואס הייסט א מנורה? זאגט דער רמב"ן אז מען מיינט דאך אויף חנוכה מיט דעם האט מען בארואיגט אהרן הכהן. זאגט איינער וואס גייט אבער צו אזוי להדליק וואס איז די ניסים ווי א וואנט? ער בארואיגט נישט אהרן הכהן. דארטן געווען מקרטע. אה? יא. דער האט געצינדן דארט מיט זיבן לעכט מקרטע, דג מקרטע. דג זיבן. נאר ביי אכט האבן זיי נאך מקרטע. מקרטע, א שפרינג. ס'זאל זיין א שפרינג, די טעג איז אויף צו, אבער זיך צו געבן א שאקל מיט א שפרינג. דערציילט נאך ביים יונגן רבי'ן מסלאנים רבי שלמה דוד יהושע אז מען האט געדארפט דארטן געוואלט ראטעווען ביים קריג מען האט געוואלט ראטעווען מען האט אים למעשה נישט געקענט ראטעווען למעשה איז ער דארט פארברענט געווארן ביים קריג אבער מען האט אים געוואלט ראטעווען האט מען געדארפט מאכן א פאס א פאספארט האט מען געדארפט מאכן א בילד מען דארף מאכן א בילד, האט מען אים אריינגעלייגט, עס איז נישט געווען פונקט ווי היינט, מען כאפט א פלעש, מען דארף ארייננעמען אין א טונקעלע צימער, און אינמיטן טונקל, אזוי איז עס געגאנגען, געגעבן א כאפ א פלעש, האט ער געזאגט ס'איז א גרויסע לימוד, וואס איז די גרויסע לימוד? אז אינעם גרעסטן חשכות, א מינוט א פלעש, עס איז דא ביז היינט איז דא א בילד פון אים. דער געזאגט אין די גרעסטע חשכות חנוכה א מענטש למטה מעשרה בשמאל און בחוץ איין לעכטעלע עס וועט דיר באלייכטן א גאנץ יאר ס'איז הויין ליה בנים תלמידי חכמים ס'וועט בלייבן לדורות עולם א בילד פון אים איין לעכטעלע אבער עס איז מיר שווער אבער ער קען זיך נישט אויפהייבן נאך דער בחור ער קען נאכנישט ער האט חוזק אבער ער האט נאך חוזק ער קען נישט זאגט אז דער בילד ווייסט פארוואס ס'איז געבליבן א בילד? ווייסט פארוואס? ער זאגט אין די טונקלקייט, דעמאלטס האט מען געפלעגט כאפן דעם פלעש, אזוי איז דאס געגאנגען, ווען א מענטש לערנט און דאווענט, עס איז אים לעכטיג, ווען עס איז אים לעכטיג דעמאלטס קען מען נישט דעם בחור, ווען עס איז אים טונקל, דעמאלטס איז די אמת'ע בילד זיינע, ווען עס איז אים, גייט אים נישט אזוי גוט, דעמאלטס איז די ריכטיגע בילד זיינע, און די אייבישטער זאל העלפן ס'זאל זיין אלעמען ליכטיג, ס'זאל זיין אלעמען ליכטיג, אבער צו וויסן ווען אזעלכע טעג, מען כאפט א פלעש, אין יעדן, אין יעדן טונקעלע מצב, מען גיבט זיך א שאקל, מען כאפט א גוטן פלעש, ימי שמחה והלל, אזוי איז לשון הרמב ם, ימי שמחה והלל. די ייטב לב איז פארנומען, ער זאגט די ייטב לב, ער ברענגט אזוי דארט אין ייטב פנים, אז ס' אז ביי שירה, שירת הים ברענגט ער, אז דעמאלטס איז געווען א קיטרוג, הללו והללו עובדי עבודה זרה, פארוואס זענען אידן געראטעוועט געווארן, פארוואס איז געווען א קריעת ים סוף? נאר ווייל מען וועט זאגן שירה לדורות עולם. כדאי, דער רבונו של עולם זאגט ס'לוינט זיך כביכול כביכול איך לויף באלד אריין ווייל איך גיי האבן פון זיי איך גיי האבן פון זיי. און טייטשט ויושע השם ביום ההוא ווייל אז ישיר משה ווייל ס'וועט גיין לדורות די שירת הים. דאס ברענגט ער דאס איז נישט פון שפעטער איז ער מסיים וכמו כן אומר אני שבימי החשמונאים איז אידן נישט געווען ס'איז נישט געווען קיין מצב אז אידן זענען ראוי לנס. ס'איז נישט געווען ראוי לנס. נאר פארוואס האט דער רבונו של עולם געמאכט דער נס? ווייל מ'וועט היינט זאגן הלל לדורות עולם. טייטשט דא די ייטב לב שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, דאס איז נאר ווייל בזמן הזה וועגן היינטיגע וועגן היינטיגע חנוכה לעכט. וועגן דעם איז געווען דעמאלטס די ניסים. ס'איז נישט ווייל ס'איז געווען א נס גייסטו צום חנוכה זאגן הלל. נאר ווייל דו וועסט זאגן הלל וועגן דעם איז געווען א נס. און ממילא דארף די הלל אביסעלע קאכן און פארשטיין אז ס'בזמן הזה, אז מ'מיינט אז ס'איז בזמן הזה און אנהייבן צו גיבן א גוטן קאך אין דעם. א גוטן קאך. א גוטן קאך. יעדער איינער האט געזאגט ס'דא ס'דא נאך ימים טובים וואס מען ענדיגט הלל. ס'דא אסאך ימים טובים וואס מען ענדיגט הלל. ס'קומט סוכות, ס'איז א יום טוב, און דארפסט ענדיגן הלל. ווען נישט יום טוב וואס דארפסטו ענדיגן הלל, די, די גאנצע יום טוב איז נאר די הלל. דאס איז ווי האט ער געזאגט, דאס איז ווי די אתרוג, דאס איז די אתרוג פון חנוכה. אז נישטא קיין הלל איז נישטא קיין חנוכה. דאס איז די אתרוג פון חנוכה, ממילא דארף די הלל אביסעלע געבן א קאך, די הלל, די לעכט, דאס וויסן, דאס מאכט דעם יום טוב. דאס מאכט דעם יום טוב. דאס מאכט דעם יום טוב. ווי זאגט דער רמב ן זאגט ביים פסוק לא תרצח אין פרשת יתרו. זאגט דער רמב ן פארוואס טאר מען נישט פארוואס טאר מען נישט לא תרצח? פארוואס? טאר מען נישט גיסן בלוט אוודאי רוצח אבער ווי דער רמב ן זאגט לא תרצח זאלסט נישט מחבל זיין זאגט דער רמב ן אשר בראתי, וואס איך האב באשאפן להודות לשמי. דאס איז די לאו פון לא תרצח, פארוואס מ'טאר נישט הרג'ענען א מענטש? ווייל דו האסט דא מחבל געווען א זאך וואס איך האב באשאפן אויף להודות לשמי צו דאנקען פאר דאנקען פאר מיין נאמען. דאס איז די לאו פון לא תרצח. וויסן וואס ס'הייסט א הלל? ווי איז דא די לשון דא? לא תרצח.

שטייט אוי א זאך וואס איך האב באשאפן להודות לשמי זאגט ער לך א ביסט מחבל מעשה ידי איך האב עס באשאפן להודות לשמי די הלל די הלל וואס א איד קאכט שטייט אין א מדרש אוצר המדרשים ווערט געברענגט די מדרש אז ס'איז א אז ס'איז געווען א מענטש איינער וואס איז ארויסגעגאנגען לסחורה און איינער האט אים געבעטן ער וויל מיטגיין מיט אים ער וויל מיטגיין מיט אים האט ער אים געזאגט, קענסט מיטגיין. זענען ארויסגעגאנגען דארטן סוף שטאט, און געהאלטן ביים סוף שטאט און ווילן מיטגיין, האט ער, האבן זיי געטראפן איינער וואס איז געווען א סומא א בלינדער, אזוי איז די לשון דארטן, ער האט געטראפן דארטן א בלינדער, בשתי עיניו ויושב קרוב לעיר, איז די ערשטע האט ער ארויסגענומען א סלע און האט אים געגעבן, א ארעמאן, א בלינדער, ביידע האט ער אים געגעבן, האט ער געזאגט פארן צווייטן, געב אים דו אויכעט, האט ער אים געזאגט, איני נותן לו כלום. שאיני מכירו כמו שאתה מכירו אז דו קענסט אים האסטו אים געגעבן זייער פיין, איך קען אים נישט איך געב אים נישט. אמר לו, האט ער אים צוריק געענטפערט, אם אתה אינך רוצה לתת לו אז דו ווילסט נישט געבן הרשות בידך דארפסט נישט געבן. הניחו לאותו סומא והם הולכים לדרכם. ווי דער מדרש שהם הולכים בדרך פגעו במלאך המוות, און געטראפן די מלאך המוות. אמר להם להיכן אתם הולכים, ווי גייט עטץ? אמרו לו לסחורה. והם לא ידעו שהוא מלאך המוות, זיי האבן נישט געוויסט ער איז מלאך המוות. מיד כאשר נגלה אליהם ואמר אני מלאך המוות, ער גייט זיי ביידע נעמען, פחדו ונפלו על פניהם, זיי געכאפט א פחד, מלאך המוות. אמר מלאך המוות לראשון, האט ער געזאגט פארן ערשטן, אתה נפדה ממוות, פארוואס? ווייל וקרא לו המקרא הזה, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך, האסט געגעבן פריער צדקה פארן סומא. איז דו ביסט נפדה. ואמר לו הואיל והקדמת לצדקה מממונך בדרכך תחיה עוד חמישים שנה, זאגט די מדרש, ער האט אים געזאגט נאך א פופציגער. אחר כך אמר לאכסנאי האט ער געזאגט פארן צווייטן זאגט דער מלאך המוות כבר סופך בידי והגיע יום מיתתך שוין דו דו גייסט דו גייסט יעצט פון די וועלט. מיד ענה ואמר לו האט אים געזאגט איך פארשטיי נישט אני וחברי באנו ביחד, והוא חוזר לביתו ואני אמות בכאן, מיר זענען ביידע ארויסגעגאנגען, און איינער קומט צוריק און איינער נישט? אמר לו הן, זה קדם ועשה צדקה משלו, ער האט געגעבן צדקה פארן ארויסגיין. אמר לו אם כן הניחה לי ואילך ואעשה צדקה, לאמיר אויך, איך גיי מאכן צדקה. אמר לו אזוי זאגט די מדרש האט אים געענטפערט דער מלאך המוות שוטה שבעולם, אדם פורש, דו ווילסט יעצט ווילסטו געבן צדקה? יעצט איז שוין די חרבו למלך. אמר לו אדם פורש בים בספינה אם לא יתקן אותה בארץ, און מיין הויז איז בפנים מיט תהומות משברים אויף גלי הים, יעצט קענסטו דא מתקן זיין? דעם ספינה דארפסטו מתקן זיין פאר ווען דו גייסט אראפ אין ים. כך, מי שלא תיקן עצמו בחייו מה יעשה במיתתו, ועכשיו מה שעשית עשית, און מכאן ואילך אין לך כלום שהגיע זמנך למות, ס'איז געקומען די צייט אויף צוריק אין די נשמה. אמר לו האט ער אים געזאגט, אם כן המתן לי, ווארט מיר נאר אפאר מינוט, עד שאילך לספר בשבחו של מקום על מה שהוא עושה עמי, לאמיר נאר משבח זיין דעם אייבערשטן אויף די אלע יארן וואס כ'האב געלעבט ביז היינט. אמר לו, זאגט דער מדרש, מאחר שאתה מבקש לספר בשבחו של מקום, יוסיפו שנותיך, בלייבסטו לעבן. איר הערט די מעשה? יענער האט געלעבט וועגן זיך, ווייל ער האט געוואלט גיין משבח זיין, ווייסט וואס הייסט א הלל, מען דאנקט, מען דאנקט, וואס הייסט לספר בשבחו של מקום, יוסיפו שנותיך, איז ער געבליבן לעבן. ער האט געוואלט יעצט מאכן צדקה, דאס קען ער נישט, הלל ווייסט דאס קען מען שטענדיג. הלל איז היבש מער שכל. הלל, א מענטש דאנקט, דאנקט און ער דאנקט, ער ווייסט וואס צו דאנקען. מ'שפילט דריידעלע דאך, א דריידעלע. געהאט אפאר חדשים צוריק ניסים במירון, דארטן געפאלן פון א בימה, ברוך השם ניסי ניסים גארנישט געשען. האב איך געזאגט אז מ'דרייט א דריידעלע, מ'זעט נישט די, מ'זעט נישט די אותיות, זעסט די אותיות ביים דרייען? ניין. איינמאל אז ס'פאלט זעט מען דעם נס גדול היה שם. ווען א מענטש דרייט זיך פארנומען, ער ווייסט נישט צו ס'לויפט אים נאך ניסים, ער ווייסט ס'לויפט אים נאך ניסים? פאלט אים בכלל איין ניסים? איינמאל גיבט א פאל דאנקט מען רבונו של עולם אז כל עצמותי איז געבליבן גאנץ, פארשטייט? הלל, א מענטש טראכט וואס איז הלל? דאס איז הלל, דאנק דאנק איז פארשטיין וואס דא טוט זיך. פלעגט ער זאגן אז ר' יענקל גאלינסקי דער אייבערשטער מקיים כל התורה כולה. שטייט דאך אין חזל רבונו של עולם ושמרתם את משמרתי אני שומר משמרתה של תורה רבונו של עולם מקיים כל התורה כולה. האט ער געזאגט וויאזוי רבונו של עולם מקיים מתן בסתר. מיט אייך גיט מען מתן בסתר. דער מענטש ווייסט ער ווייסט וואס א צדקה דער אייבערשטער טוט אים ער פילט דאך נישט בכלל ער איז דאך פארנומען. ער איז פארנומען דא איז ער באליידיגט דאך און דא איז ער פארנומען און דא איז ער. ער ווייסט נישט וואס דער רבונו של עולם האלט אים אין איין געבן א הארץ מיט אלסדינג. דער משך חכמה טייטשט אז דאס איז טייטש אין די גמרא זאגט האומר הלל בכל יום מחרף ומגדף. און פארוואס תהילה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא? הלל בכל יום מחרף ומגדף. און תהילה לדוד מובטח לו שהוא בן עולם הבא? זאגט דער משך חכמה, משך חכמה מיטן כתב סופר זאגן אז דאס איז דער פשט. הלל איז אויף א נס, ער דאנקט נאר אויף נס, נאר ביי נס, דו פארשטייסט נישט אז די גאנצע טאג תהילה לדוד איז אויף אלף בית, די גאנצע בריאה ווי אזוי גייט סומך השם, פותח את ידך, ער גיט מיר עסן און ער גיט מיר אטעמען, דאס איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא, איינער וואס מיינט נאר אויף א נס דאנקען, ער פארשטייט נישט, ער פארשטייט נישט אז יעדע מינוט לויפט אים נאך ניסים, איז הרי זה מחרף ומגדף, מען גייט א הלל בימי ניסים ווען מען גיט א געשריי הלל, מען גיט א געשריי הלל בימי ניסים, ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות האט ער געזאגט. ונתנו, ונתנו ידידים זמירות, זמירות געבט מען? וואס הייסט מען געבט? זמירות געבט מען? געבט מען פאר אזאך זמירות? זמירות זינגט מען, נישט מען געבט. דער ונתנו גייט אהין און צוריק, זאגט דאך דער בעל הטורים, אהין און צוריק. דער אדג ווען דו זינגסט דעם אייבערשטנ'ס זמירות, זאגט דער אייבערשטער צו דיר צוריק זמירות. באשעפער זינגט צו דיר זמירות צוריק. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות. יעדע איינער ווען מען האט געזאגט אמאל אזא זיס ווארט א מען האט געזאגט דער ראש ישיבה פון מאור התלמוד פון רחובות הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליטא האט געזאגט א זיס ווארט ביי הלל ווייסט מען שטענדיג מען זאגט הודו לה' מען זאגט אנא השם הושיעה נא דאס איז על פי די נוסחא וואס שטייט אין די משניות נותן הודאה על העבר וצועק על העתיד אונז ווייסט מען שטענדיג אין חזל שטייט נותן הודאה על העבר וצועק על העתיד זאגט ער אים מיינסט עס איז א שיינע זאך פרעגט ער דאס איז א שיינע זאך איינער האט דיר געגעבן צען טויזנט דאלער געגעבן צען טויזנט דאלער איך גיי צו צו אים איך דאנק אים איך דאנק דיר אזוי שטארק האסט מיר ממש געראטעוועט אפשר קענסטו מיר געבן נאך צען טויזנט דאלער איז א נארמאלע זאך אזא זאך זאג שכוח און גיי האט זיך אנגעקלעבט נישט גענוג זאגן שכוח און גיי אין חזל זעט מען פונקט פארקערט, אז ס'מוז אזוי גיין, שטענדיג און מ'טאר נישט אפשטעלן. נותן הודאה על העבר גלייך צועק על העתיד, וואס איז דאס? ס'איז א שפראך? זאגט ער, יא יא דו ביסט גערעכט, דאס איז טאקע נישט נישטא אזא זאך, האסט געגעבן צען טויזנט דאלער, איך דאנק דיר פאר די צען איך וויל נאך צען. אה, דאס איז נישט קיין שפראך, דאס מ'טוט נישט אזוי. מ'טוט נישט אזוי. אבער ס'דא אן אנדערע זאך, ס'דא אמאל א בנין פון הונדערט שטאק, פון הונדערט שטאק, וואס איינער האט אים אראפ געלאזט, דארפט אראפלאזן, האט אים אראפגעלאזט פון אויבן מיט א שטריק, יא? מ'האט אים אראפגעלאזט מיט א שטריק, און איינער האלט אים פון די דאך. איז ער איז אראפ שוין צוואנציג שטאק, ער האלט שוין ביי אכציג שטאק. טא איך דאנק דיר אזוי זייער, אבער איך בעט זיך פאר דיר האלט מיר ווייטער, דאס איז נישט פונקט ווי צען טויזנט דאלער מיט נאך צען טויזנט דאלער בעטן, דער נותן הודאה על העבר וצועק. דאס איז די דוגמא פונקט ווי איינער האלט דיר אויפן שטריק וואס דו וועסט די גאנצע לעבן איבער אים, דיך נישט רעדט צום אייבערשטן און נישט ער גיט דיר עפעס א טובה בעטס נאך א טובה די גאנצע לעבן, ממילא איז צועק על העתיד, איז אנא השם הושיעה נא, אויפן ווייטער, איז אנא השם הושיעה נא נאכן הודו לה' כי טוב. טאקע ביי צען טויזנט דאלער האט עס טאקע נישט קיין פנים, מ'דארף אויסלערנען דעם עולם, אז מ'גיט יענעם געבן צען טויזנט דאלער, זאג שכוח און ווארט יעצט א יאר צייט, בעט נישט נאכאמאל יעצט. דאס איז גוט ביי געלט, דאס איז ביי געלט, מען טוט דיר א טובה, אבער דער איינער וואס האלט דיר דארטן ביים בנין, ער האלט דיר, ער האלט דיר פון אויבן, ער האלט דיר מיט א שטריק, ער לאזט דיר אראפ, וואס דעם אייבערשטן לויבן דו ווייסט חייך ונשמתך תלויים בו, יעצט דאנקסטו אים, אוי, צוואנציג שטאק דרייסיג שטאק האסט מיר געהאלטן, אוי, איך דאנק דיר, אבער ער בעט זיך האלט מיר ווייטער, אזוי איז א הלל, מען דאנקט דעם אייבערשטן, מען גיבט א געשריי דארטן, דארטן איז דער פלאץ וואס. געזען א ווארט ביי אין פרשת וישלח וואס יעקב אבינו האט געזאגט עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ האט געזאגט פאר שמעון ולוי עכרתם אותי ואני מתי מעט זאלן קומען ונאספו עלי והכוני שפעטער שטייט אין פסוק ויסעו ויהי חתת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב קיינער איז נישט נאכגעלאפן אבער אין פסוק שטייט נישט פארוואס קוקט אריין תרגום יונתן

דאס איז דאס איז דאך די מצות היום דאס איז די הלל דאס איז די אתרוג פון דעם יום טוב ער ברענגט דא פון אין הנהגות הגרא אז די ווילנע גאון האט געליינט הלל ווען מ'האט גענדיגט הלל האט ער מאריך געווען בדקדוק ס'האט גענומען א לאנגע צייט ס'האט גענומען די הלל די הלל האט גענומען א לאנגע צייט און מאריך בדקדוק אין דעם היה קורא הלל כמו קריאת שמע בדקדוק ומאריך מאוד בזמן ההלל. יאגט זיך, נישטא וואו זיך צו יאגן, ימי הלל, א לשון הרמב ם אין תשובות אין ריש סמך אלף א לשון הרמב ם, ער זאגט, ער רעדט דארטן וועגן די אלע ברכות וזמירות וואס מענטשן יאגן זיך, זמירות, אזוי שרייבט דער רמב ם אזוי, און עס איז א לשון הרמב ם, הרמב ם דארף נאכן ומענין קריאת מאה ברכות או הזמירות בחיפזון ובמהירות מען יאגט זיך, זאגט ער הרי טעות גמורה, טעות ומי שאינו מוכיח החזנים על זאת חוטא, זאגט דער רמב ם מי שאינו מוכיח אויפן זיך יאגן ביי הלל ביי ביי ביי חוטא משום שכל אלה הסוגים של עבודת השם, הערט ווי די רמב ם זאגט, די אלע סארטן עבודת השם אשר הם בדיבור, איז אין הכוונה בהם אלא ש ע ע, די כוונה איז נישט געזאגט, זאגן הלל, אלא שיהרהרו בהם כשיאמרום, ויכוון אומרם את לבו, וידע שעם אדון כל העולם מדבר בהם, ער זאגט דער רמב ם שטעל דיר דא פאר ווען דו זאגסט הלל, רעדט די אייבערשטער מיט דיר,

געהערט? כיצד מותר למהר בזה להסיח דעת ממה שנאמר? די רמבם פארשטייט נישט, און ס'דא אמאל מען פארשטייט נישט קיין רמבם, איז דא א יישוב אבער דא די רמבם פארשטייט נישט, ער פארשטייט נישט כיצד מותר למהר ב, פארשטייט? און ממילא איז הלל.

קיין שום מצוה נישטא קיין חביבה היא עד מאוד חברה. רבותי, ס'עפעס א חביבות. מ'ווייסט די פני יהושע דארטן אין שבת וואס ס'איז פארנומען דארט מיט די קשיא דארטן וועגן אז טומאה הותרה בציבור איז וואס האט מען געדארפט דעם נס? מען האט דאך געמעגט שמן טמא. די פני יהושע שרייבט דארטן אזוי א גאנצע אריכות, ער שרייבט עיקר הנס לא נעשה. אלא להודיע חיבת המקום עליהם, מען מעג שמן טמא אבער איך האב דיר ליב, איך וויל דיר מאכן ניסים, חביבי, אלא להודיע חיבת המקום עליהם זאגט די פני יהושע, דאס איז געווען די עיקר הנס, אונז זאגן די רמב"ם זאגט מצוה חביבה היא עד מאוד, מען גייט צו אביסל רבותי מען דארף דאך זיך שפיגלען דא א חביבות, אמאל געקלינגען א אינגערמאן פון חיפה, א אינגערמאן א תלמיד חכם, און עס איז טאקע א געדאנק געווען. ער זאגט אז דא אין חיפה האט זיך געדרייט א איד וואס איז געווען צוריסן צושליסן כל גופו שרייט א כולו אומר דלות עניות ואביונות צוריסן צושליסן אין ערגער פון דעם ער האט אויסגעזען א עני בדעת אויכעט און ער פלעגט גיין שנארן קיבעצען און איך פלעג אים געבן אזוי האט מיר דער תלמיד חכם געזאגט איך האב אים געפלעגט געבן שוין דער עולם האט אויך רחמנות געהאט אויף אים, מען האט אים געגעבן. איך האב דערציילט מיר דער תלמיד חכם, איך האב אים אמאל געטראפן לעבן א באנק, ווי דער מנהל באנק שטייט גייט אראפ און שמועסט מיט אים, עס האט עפעס געגעבן א קלינג, דער מנהל באנק רעדט מיט אים, האט עס עפעס געגעבן דא עפעס א קלינג דערין, אבער די מעשה איז געווען איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, אה, האב איך מחליט געווען. דער מנהל באנק ער האט נישט ער רעדט נישט מיט סתם חברה ער האט פון אים עפעס ס'מוז זיין ער איז א גביר אז דער מענטש איז א גביר אין תוכו כברו ער איז נישט ווי ער זעט אויס צעריסן צעשליסן פון אינדרויסן איז ער אינעווענדיג ווייסט וואס ער געווען נו ווייסט דאס דער מנהל באנק ער האט שפאצירט מיט אים אונטן ער האט פארשטאנען וויבאלד ער איז אזוי צעריסן צעשליסן איז בעסער פארן מנהל זיך צו זיך צו דרייען מיט אים אונטן ער האט פארשטאנען גלייך אז ס'ליגט למעשה, ווען ער האט מיר געקלינגען, האט ער געזאגט אז דער מענטש איז אוועק, און מען האט געטראפן דארט מטילי זהב כבידים, שווערע שווערע גאלד, שטיקער גאלד, וואס ער האט עס געהאלטן דארטן אין כספת אין סעיף. דעמאלטס איז מען געוואר געווארן, דעמאלטס האבן אלע פארשטאנען פארוואס דער מנהל באנק האט זיך געדרייט דארטן. ער האט מיר געזאגט אז איך האב גלייך אויפגעהערט צו אים צו געבן געלט, ווען איך האב געזען דעם מנהל באנק שפאצירט מיט אים, אבער שפעטער ווען ער איז אוועק און געטראפן מטילי זהב כבידים האט מען אלע פארשטאנען פארוואס די מנהל באנק האט זיך געדרייט און געזאגט אזוי וואס איז די טייטש פון איך האב פארשטאנען דער צעריסענע צעשליסענע ער דרייט זיך צעריסן צעשליסן אבער דער מנהל באנק קומט אראפ דא שפאצירן מיט אים איז זיכער אז ער האט עפעס פון אים זעט אויס ווי דער רבונו של עולם איז אסאך אסאך אסאך אסאך גרעסער פון דעם מנהל באנק יא נאכנישט נאכנישט און אונז זעמיר אויך קלענער פון דעם קבצן אויך, כ'מיין כלפי די שו ו, אז דער רבונו של עולם קומט אראפ צו אונז דא למטה מעשרה דא צו חנוכה לעכט, אויב אזוי האט ער ווייזט אויס פון אונז גרויסע רווחים. ער זאגט מיר האט זיך עס אויסגעלערנט אז דער מנהל באנק גייט רעדן מיט דעם צוריסענער האט ער פון אים עפעס, ער האט שטיקער גאלד, און מען האט עס טאקע געטראפן, מען האט עס טאקע געטראפן שטיקער גאלד, ער האט פון אים עפעס. אז דער אייבערשטער קומט אראפ צו אונז, ער קומט א חנוכה לעכט, למטה מעשרה, דא ווי דו קוקסט אויס, צוריסן צושליסן, צו חביבו ידן הוד, זאלסטו וויסן ער האט פון אונז, ער האט פון אונז, אוי האט ער פון אונז, אוי האט ער פון אונז, אין יעדן מצב האט ער פון אונז. ער דערציילט עפעס אזא שארפע מעשה זיי טשענען זיך יענע וואך דערציילט אז רבי יעקב מאיר דערציילט עס פון בעל שם הקדוש ער האט עס דערציילט אז עס איז געווען א איד וואס איז אריינגעקומען צום מגיד אין בית מדרש צום מעזריטשער מגיד איינער וואס ער איז מען האט אים נישט געזען א גאנץ יאר אין בית מדרש און ווי מען דארף אים נישט זען האט מען אים יא געזען, דער אייבערשטער זאל אפהיטן ער איז געווען נישט קיין שומר תורה ומצוות ער לא עלינו איז געווען א גוי גמור, ווי האט ער געזאגט גוי גמור הייסט א איד? ער האט זיך געפירט ווי א גוי גמור, לא עלינו שוין, ער איז אריינגעקומען איינמאל א יאר יום הקדוש אין בית מדרש. יום הקדוש און די מגיד האט עס געשטערט האט אים געשטערט ביז ער האט איינמאל מתפלל געווען אז ער זאל זיך שמד'ן און די תפילה איז נתקבל געווארן יענער האט זיך געשמד'ט ברענגט ער דארטן אזוי אז די שכינה הקדושה שכינה הקדושה נתגלה געווארן צום מגיד און געזאגט פארוואס האסטו מיר אוועק גענומען א איד? פארוואס האסטו מיר אוועק. האט דער מגיד געזאגט, די שכינה הקדושה האט געהאט עפעס פון דעם אידן? איך ווייס דאך ווער דאס איז געווען, א שמוציאנער איז ער געווען, טפו! האט מען אים געענטפערט, אזוי זאגט ער האט מען אים געענטפערט, יא אבער איינמאל א יום כיפור אפאר מינוט, איין אמן יהא שמיה רבא פארוואס האסטו מיר אוועק גענומען? פארוואס האט די מגיד דאס דערציילט, מען זאל וויסן וואס הייסט דאס איין חיזוק פון א איד, איין חיזוק, קען נישט שעצן וואס הייסט דאס א איד. זאגט דא פריערט איינער אויפן טעלעפאן, א רבי, עפעס א רבי, ער איז געווען אין הדסה יענע וואך, אין הדסה יענע וואך, ער איז ארויסגעגאנגען פארן זמן פון שפיטאל, דער רבי זאל, האט ער געזאגט, ער האט געזען לעבן אים א אינטערעסאנטע זאך, האט ער געזאגט, וואס האסטו געזען? עס איז געווען דארטן. א זעלנער דארטן פון עזה, ער איז אן א קאפ, אן א קאפל, זעט אויס ווי פון בארדיטשעווער רב'ס צדיקים זעט ער אויס, ממש אזוי, אן קיין קאפל אן גארנישט, און ער איז געווען מחובר צו מכשירים, און ער האט געהאט א חבר א אנדערע זעלנער לעבן אים, און עס איז געווען פרייטאג פארן זמן,

האט גערייכערט א ציגאר אינדרויסן, ער זאגט מיר דער רבי אז ער איז צוריק געקומען, ער איז געלעגן דארט נאכט נאכט, ער זאגט ער איז צוריק געקומען, קען נישט מתאר זיין, איז אריין געקומען איינער אן א קאפל, האט זיך אזוי געפרייט, אה יעצט קען איך מקבל זיין שבת, איך גיי שוין נישט האבן דעם נסיון פון רייכערן א ציגאר, ער האט אויסגעזען ווי א גוי גמור, איך גיי שוין נישט האבן דעם שבת א נסיון פון רייכערן. כ'האב נישט אונבעדעמט דעם נסיון. פארשטייט זיך און וואס די שכינה הקדושה איז דארטן, און זאגט וואס האט מען אוועק גענומען דארטן א איד, פארוואס האט מען אוועק גענומען א איד דארטן ניין, א למטה מעשרה, ער צינדט נאר דארטן א קליין לעמפעלע, דארטן אין פתח ביתו מבחוץ. יא אבער רבותי לאמיר זיך אבער געבן א שאקל אבער לאמיר יא אריין גיין מיטן ברען, לאמיר יא אריין גיין מיטן ברען רבותי, מ'האלט דא פארן פיפטן לעכטל, פארן פיפטן לעכטל, די. דער פני מנחם פלעגט זאגן, די גמרא זאגט אז עס איז געווען דארטן, גמרא אין שבת למד א', אז איינער וואס האט תורה און האט נישט קיין יראת שמים, איז זאגט די גמרא דארטן אויף מה הדבר דומה, אז איינער וואס מען האט אים געגעבן מפתחות פנימיות, און מפתחות חיצוניות האט מען אים נישט געגעבן, איז זאגט די גמרא בהי עייל, מיט וואס וועט ער אריינגיין? ער האט נישט מיט וואס אריינצוגיין. האט ער געזאגט אזוי, האט ער געזאגט אז די חנוכה לעכט, דאך אלץ פיל, ס'איז פתח ביתו מבחוץ, יא? חנוכה לעכט פתח ביתו מבחוץ, איז מפתחות חיצוניות אריינצוגיין. אבער ס'איז דא נעבעך איינער, ס'האלט שוין, מ'האט שוין געצינדן פיר לעכט, מ. ס'רעדט נישט, ער איז נאכנישט נקלט געווארן. ער איז נאכנישט אריין, נאכנישט, די מפתחות חיצוניות, זאגט ער, בה' עייל, פיפטע לעכטל וועט ער קענען אריינגיין. פיפטע לעכטל קען יעדער אריין אריין, פיפטע לעכטל איז געווען גאר א גרויסע לעכטל ביי צדיקים, ערשטע זאך ס'איז געווען גרויסע ניסים, ס'איז געווען ביי צדיקים איז געווען גרויסע ניסים, און זיי האבן קובע געווען, די פיפטע לעכטל איז געווען מקובל וואס מען האט געוויסט גאר גרויסע זאכן אויף דעם, אבער פאר אונז אריין גיין אביסל אין די ענינים, פיפטע לעכטל. זיין די יארצייט פון הייליגן סיאטינער יעצט ביינאכט. דער אהלי יעקב ברענגט, ער ברענגט דארטן קודם דעם ספר חסידים רכ"ד, ברענגט ער אז שטייט אין כל האומר דבר שמועה מפיו ווען מען זאגט נאך פון א צדיק זאגט מען א אמרה איז שפתותיו דובבות בקבר, און זאגט דער ספר חסידים און ער שטייט אויבן אין הימל איז מתפלל פאר דעם וואס האט עס נאכגעזאגט, ער שטייט אויבן אין הימל. ברענגט דער אהלי יעקב זיין איידעם אזוי, נאך זאגן א ווארט זיינע, ווייסט איר דאך אלע אז עס איז גאר ווייניג ווערטער פון אים, עס איז גאר ווייניג ווערטער פון אים, זאגט ער, נאר איין זאך קען איך אייך יא דערציילן, אז ער איז אוועק, ער איז אוועק דאך ערב ראש חודש, פיפטע לעכטל, די גאנצע טאג האב איך אים געזען דארט אין הימל, ער שאקלט די ליפן, מען האט געוואלט הערן וואס ער האט דבר תורה זאגן, מען האט געהאלטן אין איין וואך אז עס זענען די ווערטער.

דער הייליגער סיאטינער, אזוי האט מען נאך פון אינדרויסן גארנישט געזען, מיר האט מיין טאטע זכרונו לברכה, ער זאגט ער איז געווען דארטן ביי די טישן, ער זאגט די גאנצע טיש, וויפיל איז געווען דארטן, אבער ער האט געזען די גאנצע טיש איז ער געזעצן אזוי, א תנועה, גארנישט, מען האט גארנישט געזען. אבער ס'געווען דארטן אין תל אביב דארטן איז געווען דארטן ער איז אריבערגעגאנגען עפעס א עפעס א געשעפט פון בילדער איז ער געווען דארטן אויפן פענסטער איז געווען ביי די פענסטער איז געווען דארטן בילדער איז ער אריינגעגאנגען צו דעם מוכר זאגט ער ער וויל דעם בילד ער האט עפעס געוואלט עפעס זאגט ער דארף דעם בילד זאגט קום אריין כ'האב אזעלכע בילדער אזעלכע ניין ניין ניין איך וויל דעם אינדרויסענדיגער ער האט געוואלט ארויסגעבן אינדרויסן ניין דאס קען ער דיר נישט געבן, אבער קום אריין. ניין ניין איך וויל דאס. ער האט אים נישט געוואלט געבן, ער איז געגאנגען דער הייליגער סיאטענער, געגאנגען ווייטער. ער זאגט ס'איז געווען אפאר טעג שפעטער דער מוכר איז ארויסגעגאנגען אין די גאס איז געווען א פרייער יונג, ער האט זיך געשטעלט ווער איז דאס דער אלטע די אלטיטשקע דארטן ווער איז דאס דארטן זאל ער קומען איך וועל אים געבן די גאנצע געשעפט זייט ער האט דא אריינגעטראטן אין געשעפט קען ער נישט שלאפן ער קען נישט פארמאכן די אויג ער ווערט משוגע זיין נפש ווערט אים צושפילט. יא דער רבי מאיר אזוי האט מען דאך גארנישט געזען איין תנועה ער דערציילט דער רבי רבי גדלי' משה זווילער רבי גדלי' משה זווילער דערציילט אז ער איז געווען אמאל מיט זיין טאטן מיט רבי שלומ'קען איז ער געווען א וויזיט ביים סיאטענער האט געזאגט רבי גדלי' משה האט עס געזאגט אז זיי זענען געזעצן צוואנציג מינוט און רבי גדלי' משה זאגט ער האט זיך איינגעהאלטן פון צו שיסן פון א געלעכטער וואס זיי זענען געשטאנען ביידע און געקוקט איינער אויפן צווייטן אזוי צוואנציג מינוט. קיין ווארט נישט גערעדט. קיין ווארט נישט גערעדט. ווען ער איז ארויסגעגאנגען האט ר' שלומ'קע זווילער געזאגט פאר רבי גדלי' משה, האסט געזען? א פאס פול מיט קוילן איבערגעדעקט מיט אש. א פאס פול מיט קוילן איבערגעדעקט מיט אש. מען זעט גארנישט אבער ס'ברענט דארטן א פייער. ס'ברענט דארטן א פייער. ביי ר' שלומ'קע אליין איז דאך אויך אזוי געווען. איבערגעדעקט מען האט עפעס געזען אויף אים? אבער ער האט געשאקלט שמים וארץ. הימל מיט ערד.

עס ד עס ד, ד ד ד ד אינגערמאן וויל הערן חנוכה ליכט. ברוך אתה ה' זאלן זיי זאלן להדליק נר חנוכה. ברוך אתה ה' שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. האסט געזען? כ'האב דיר געזאגט ס'איז נישטא וואס צו זען. האט זיך אויסגעדרייט צום זיידן, האסט געזען? כ'האב דיר געזאגט ס'איז נישטא וואס צו זען. דעמאלטס אזוי, איך בין נישט געקומען דיר זאגן, איינער האט מיר געפרעגט צו ער קען אים נאכמאכן. צו ער קען נאכמאכן, האב איך אים געזאגט אז רבי דוד'ל טאלנער, רבי דוד'ל טאלנער איז געווען עפעס איין גאון וואס האט אים נאכגעמאכט, ער האט נאכגעמאכט רבי דוד'ל, געלערנט ביי די תנועות, האט אים רבי דוד'ל געזאגט אפשר קענסטו מיר אויך נאך נישט מאכן, וואס איך מאך נישט זאלסטו אויך נישט מאכן, וואס איך מאך נישט זאלסטו נישט מאכן, דער האט געפרעגט צו ער קען נאכמאכן, האט ער אים געזאגט קודם זאל ער נאכנישט מאכן, און שפעטער וועט ער קענען מאכן וואס ער וויל, א פאס פון קוילן איבערגעדעקט מיט אש. דערציילן אונז, ס'איז געווען דארטן קודשי קדשים שחיטותם בצפון ביי זיי ביידע ביי רבי שלומ'קע און ביים סיאטענער, די קודשי קדשים באהאלטענערהייט דארטן גע'שחט'ן די בלוט מיט די איברים צום בורא עולם, צום בורא כל עולמים, מלכותך מלכות כל עולמים. ער האט געזאגט רבי שלמה שרייבער אז ער האט אים גערופן אמאל ער זאל אים ברענגען א רפד אויף א ספה, מראפד זיין דעם ספה. באדעקן א ספה, און ער האט גענומען אלע מוסטער, די מוסטער פון אלע זייטן, און פון ארונטער האט ער נישט גענומען, פון אונטן האט ער נישט גענומען, האט ער אים געפרעגט פארוואס ער נעמט נישט פון אונטן, האט ער אים געזאגט דאס איז צו די וואנט, דאס איז ביי די וואנט, דאס דארף מען נישט מרפד זיין, דאס דארף מען נישט, האט ער געשריגן ביי אונז די זייט וואס מען זעט נישט דארף זיין שענער פון די זייט וואס מען זעט יא, דא שטייט א פאס פון קוילן איבערגעדעקט מיט אש. דברים, כ'דענק הרב שך האט אמאל איבערגעזאגט איך ווייס נישט פון וועם ער האט עס איבערגעזאגט אז די גמרא דערציילט אז די גמרא דערציילט אין ברכות דף ה' רב לוזר רב לוזר איז געווען קראנק רבי יוחנן איז אריינגעקומען מבקר חולה זיין האט ער געזען דארטן דגני בבית אפל א טונקלע הויז וואס איז געווען? וואס זאגט די גמרא? גלייה לדרעיה ונפל נהורא. אזוי זאגט די גמרא, האט געעפנט די זרוע איז געווארן לעכטיג. זאגט ער רבי יוחנן איז געווען דא, און נישט געווען לעכטיג, די שטערן נישט געווען לעכטיג, מ'דארף עפענען די זרוע. זאגט אז ס'שטייט אז די באהאלטענע זאכן שיינט אסאך שענער. וואס מ'זעט נישט דאס שיינט. א פאס פון קוילן איבערגעדעקט מיט אש. גלייה לדרעיה, דאס שיינט. די וואס נאר די בורא עולם אליין ווייסט, פארמאכט די אויגן, פארמאכט די מויל. און ער דערציילט נאך אז ער איז געווען אמאל, דער הייליגע הוסיאטינער איז געגאנגען אין ווין, ער איז געגאנגען מיט אפאר מלווים, איז עפעס א גוי צוגעגאנגען האט אים געפרעגט ווער איז דער ראבינער? ווער איז דער ראבינער? האט אים די מלווים געענטפערט ער איז א וואונדער ראבינער, א וואונדער ראבינער הייסט ער מאכט וואונדער אותות, א בעל מופת. א וואונדער! האט דער גוי געפרעגט דעם מלווה, וואס מיינט דאס א וואונדער רבינער? וואס הייסט א וואונדער? האט דער הוסיאטינער געהערט דעם שאלה, האט דער הוסיאטינער צוגערופן דעם גוי, און האט אים געזאגט, ס'איז דא א רבינער וואס א רבינער אויף א לאנד, ס'איז דא א רבינער וואס א רבינער אויף א שטאט, ס'איז דא א רבינער וואס א רבינער אויף א שכונה, ס'איז דא א ראבינער וואס איז א ראבינער אויף זיך, ער איז א ראבינער אויף זיך, ער איז א וואונדער ראבינער. איז דער אור יעקב ברענגט די מעשה, זאגט ער גלייך צו צו דעם אז דער אבן עזרא איז אן איידעם דער אהלי יעקב, ברענגט ער אז דער אבן עזרא זאגט אויף איש כי יפלא, זאגט דער אבן עזרא פארוואס הייסט כי יפלא א נזיר? איש כי יפלא לנדור נדר נזיר, וואס הייסט יפלי? זאגט די אבן עזרא, מפני שעושה פלא, ער מאכט א דבר פלא, דהיינו זיי פארוואס א דבר פלא? כי רוב העולם הולכין אחר תאוותם והוא פורש עצמו מהם. דאס איז א וואונדער רבינער, נו ער מסביר אז אז מען מאכט די וואונדערס קומען די וואונדערס, נו ווי זאגט די הייליגער רבי רבי ישכר דוב בעלזער די וואך די איינציגסטע פרשה, יעדע פרשה שטייט סוף פרשה מנין הפסוקים, די וואך פרשת מקץ איז די איינציגסטע פרשה וואס שטייט מנין א תיבות. ווערטער, נאר מקץ, נישטא אזא זאך. ווערטער, וויפיל אלפים וכ"ה תיבות? דא אזעלכע וואס זיי זאגן מ'האט געוואלט מרמז זיין דעם חנוכה דא, כ"ה. זאג איך, ביסט זיכער דארט? ניין, ווייל ס'איז מקץ און ניסים. ס'איז א נייע ניסים. ווילסט א נס? ס'איז געוואכט און געווען. פארמאך דעם מויל. א וואונדער רבינו. א וואונדער רבינו. ס'איז נייע ניסים. זיס ווי מ'מאכט ניסים. ווי זאגט די בת עין? די בת עין זאגט אז מ'מאכט, א פארוואס נר חנוכה למטה מעשרה. די בת עין ווייל דו ביסט ווייל דו ביסט מחר ש ס ניסים ווילסט א נס גיב זיך א בייג אלפים וכ"ה תיבות דעמאלטס איז עס מיין ניסים קען פארמאכן דעם מויל רעדן איז זייער לייכט דאך רעדן פון דעם איז זייער לייכט אבער נישט רעדן נאך שווערער זאגן ביים ריזשינער איז געווען אז איינע פון די קינדער האט אים מען האט געמאכט דארטן א ביים בר מצוה האט מען געגעבן אסאך דרשה געשאנק, אסאך ספרים, א ים מיט ספרים. האט דער ריזשינער אים געזאגט, זעסט, דאס אלץ, דאס הייסט דאך דרשה געשאנק, וואס הייסט דרשה געשאנק, ווייל דו האסט גערעדט. דאס איז אלץ פארן רעדן. ס'קומט נישט צו צו די שכר וואס א מענטש קריגט פארן נישט רעדן. און דאס איז טאקע ווען וואנט דער רבינער, וואנט דער רבינער איז אין טייטש. ער זאגט עפעס א אינגערמאן, עס איז אריבער, א אינגערמאן א תלמיד חכם, איז אריבער גאר גאר א שווערע תקופה נעבעך. גאר א שווערע תקופה. האט ער אים געזאגט אזא זיס ווארט, ער זאגט אז מ'האט געליינט יענע וואך ועשה לו כתונת פסים, נו, וואס איז פסים? וואס זאגט די מדרש פסים? ראשי תיבות, פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים מדיונים. האט ער געטראכט צו זיך אזוי בימי חליו, ווען ער איז געווען נעבעך אזוי, א זיס ווארט, ער זאגט איך פארשטיי נישט, ביים כתונת האסט נישט ווי צו מרמז זיין די אלע צרות, פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים מדיונים, ביסט א מאסטער ביי כתונת פסים. זאגט ער, צוויי זאכן האב איך מיר ארויסגענומען, די ערשטע זאך אז זאלסט וויסן ס'איז א כתונת, ס'איז געמאסטן אויף דיר, עס איז געמאסטן די נסיונות וואס גייסט אריבער פוטיפר, סוחרים, עס איז געמאסטן אויף דיר, דער רבונו של עולם גיט נישט קיין נסיונות וואס מען קען נישט, אויף דיר געמאסטן אלץ זיך, די צווייטע זאך צו וויסן פסים, נאר פון דעם ווערסטו גרויס, נאר פון דעם פסים, נאר פון דעם זיך האלטן שטארק מיט די אמונה אין די נסיונות, נאר פון דעם זיך האלטן שטארק מיט די אמונה אין די נסיונות, נאר פון דעם ווערסטו גרויס, פון דעם, פון דעם, פון דעם איז דער וואונדער רבינו, פון דעם, פון דעם וואונדער רבינו. עס איז געווען מ'האט גערעדט פון הוסיאטינער, די גאנצע א וויכטיגע זאך צו וויסן, עס איז געווען א איד האט געהייסן רבי נחום מרדכי פרוס, דער רבי נחום מרדכי פרוס איז געווען א עלטערע איד וואס האט זיך נאך געדרייט ביי רבי איציקל סקווערער, און שפעטער ווען ער איז ארויף געקומען דא האט ער זיך געדרייט ביים הייליגן הוסיאטינער, ער איז געווען מכיר ומקושר צום הוסיאטינער, יעדן טאג דארטן אריינגיין, עס איז אריבערגעגאנגען צען יאר. איז דער רבי איציק מרדכי, רבי נחום מרדכי, אנגעקומען אין נעבעך עפעס עפעס א צרה צרורה, נישט געוואוסט ווי קריכט מען ארויס פון דעם, און ער האט דערציילט אז די עיקר איז געווען, כ'האב נישט דא דעם רבי'ן, אזוי האב איך דעם הוסיאטינער, ער איז געווען ביי אים, ס'איז געווען צען יאר נאך וואס דער הוסיאטינער איז אוועק, און ער איז געווען מורא'דיג צוקלאפט, האט ער געזאגט בלילה ההיא, האט זיך געלייגט שלאפן, און ער זעהט דעם הייליגן הוסיאטינער. אין חלום, און ער האט אים צוגעגעבן א קוויטל, דער חלום האט אים צוגעגעבן א קוויטל, און די סיאטנער האט אים דעמאלט געזאגט אזוי, ווען משה רבינו איז אראפגעגאנגען פון בארג נאך די ארבעים יום, ס'איז געווען אין הר סיני, האט דער רבונו של עולם גילה לו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אז די קדיש דרבנן נאך אין כאלוקינו איז מסוגל לרפואה ולישועה בכל דבר. לרפואה ולישועה בכל דבר. און דער סיאטנער האט מסיים געווען, איר קענט עס זאגן אין מיין נאמען. איר קענט עס זאגן אין מיין נאמען. ער האט זיך געגעבן א הייב אויף פון שלאף, ער איז געגאנגען אין יבנה שול, דאך געווען אין יבנה, דאך געווען אין יבנה אין תל אביב, איז דאך געווען דעמאלט, האט ער, האבן די חברה אים געזאגט דארטן, עס איז געווען דארטן תלמידי חכמים, שוין א יבנה וחכמיה דארטן, האבן זיי אים געזאגט, נאך די גאנצע מעשה האט ער געזאגט אויב אזוי דאך איז הלכה למשה מסיני הלכה למשה האט ער דערציילט רבי נחום מרדכי האט עס גענומען אין די הענט דעם קדיש דרבנן דארטן ענטפערן אמן אין די קדיש די זאגט א ער זאגט ביז אפאר טעג איז עס האט זיך ארויס די גאנצע גלגל האט זיך נהפך אינגאנצן אינגאנצן אינגאנצן ארויס געגאנגען אינגאנצן עס האט זיך געגעבן עפעס בדרך נס עפעס איז געווען א דריי איבער אינגאנצן קדיש דרבנן נאך קוה עס איז גראדע עפעס א חזבאנא דא אינען פאריאגט אביסל א עולם יאגט זיך ווי האט ער געפלעגט זאגן, רבי שלמה זלמן פלעגט זאגן אז עלינו לשבח איז שוין געווארן א תפילת הדרך. און דאכט זיך ביי אין כאלוקינו וואס דאס פאקט מען שוין די רענצלעך. פארשטייט אבער די קדיש איז כדאי צו וויסן אז ער האט אים געזאגט אז דער רבונו של עולם אליין בכבודו ובעצמו האט אים מגלה געווען אז די קדיש דרבנן נאך אין כאלוקינו איז מסוגל לרפואה ולישועה בכל דבר. תכלית, מ'האט גערעדט פון וואונדער ראבינער רבותי, לאמיר נישט מאריך זיין, אבער די הייליגע חתם סופר ברענגט, מען רעדט פון וואונדער ראבינער, ער זאגט אז עס שטייט דאך פתחו לי פתח כחודו של מחט, זאגט ער ס'איז דאך ידוע די שאילתות, אז וואס אלע ברענגען אז כדי ס'זאל ווערן נר מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל, ובעל הבית בטלית מצוייצת באמצע, זאגט דער חתם סופר אז מחט פתחו לי פתח כחודו של מחט איז מחט די ראשי תיבות מזוזה חנוכה טלית אז דעמאלטס איז די פתח בחודו של מחט וועט דער רבונו של עולם עפענען דעם פתחו של אולם אויף אלע השפעות פון א אידן אוי בעל הבית וואס הייסט בעל הבית? וואס איז בעל הבית? האט מיר געזאגט עפעס א רבי אמאל אז ער איז אריין געגאנגען אין א געשעפט קויפן שיך, ער האט מרגיש געווען א קשיא און ער האט זייער זיס געזאגט, ווי שטייט אין די משנה דארטן א הזמן קצר המלאכה מרובה, הפועלים עצלים השכר הרבה און בעל הבית דוחק, וואס בעל הבית דוחק? נישט גענוג צודריקט מ'דארף דריקן? וואס בעל הבית דוחק? זאגט ער איז אריין געגאנגען אין א שיך געשעפט און האט אים דער מוכר געגעבן אפאר שיך צו מעסטן, ווייסט דער מוכר געט אים אפאר שיך צו מעסטן, ער גייט צו אנדערע פאציענטן. ער האט געזאגט געמאסטן די שיך געזען ס'איז נישט גוט, האט עס געוואלט אריינלייגן אין פושקע, ער וויל אריינלייגן איינס לעבן צווייטן ס'גייט נישט, ס'גייט נישטא קיין פלאץ, האט ער געפריווט איינער אויפן צווייטן ס'פארדעקט זיך נישט, ס'איז צו הויעך און ס'וועט, און ער פריווט אזוי און פריווט נאכאמאל אהין און אהער, און ס'גייט נישט, בקיצור האט געזען ער קען זיך שפילן דא א גאנצע נאכט האט ער געזאגט צו גיין צום באלעבאס, האט אים געבעטן טו א טובה, דער באלעבאס האט אריינגעלייגט איינס זאך גלייך, איינס פארקערט, זיך פארמאכט, האט געזאגט דעמאלטס האב איך פארשטאנען.

צום גרויסן מגיד אין מעזריטש האט אים געזאגט ער האט מחשבות ער קען נישט ער ווייסט נישט וואס צו טון דער מגיד האט אים געשיקט צום אור המאיר געקומען צום אור המאיר געווען דעמאלטס א קאלטע טאג א גאס א שניי ער קלאפט אין די טיר דער אור המאיר ענטפערט אים נישט און ער האט געזען ס'איז ליכטיג ער האט פארשטאנען ער איז דא און ער ענטפערט אים נישט ער קלאפט ער ענטפערט נישט ער ענטפערט נישט ביז נאך אפאר שעה האט ער אים געענטפערט, האט ער אים געזאגט איך, וואס האסטו געוואלט? איך ווייס נישט די מגיד האט מיר געשיקט צו דיר, איך האב מחשבות איך קען זיך נישט א עצה געבן, איך ווייס נישט וואס האט מיר געשיקט צו דיר, צוויי שעה דו עפנסט מיר נישט די טיר, אה האט ער געזאגט דא האב איך דיר געענטפערט, איך האב דיר פריער שוין געענטפערט, דו ווייסט וואס איך האב דיר געענטפערט? איך האב געוואלט באווייזן אז דא בין איך בעל הבית און וועמען איך וויל עפן איך און ווער איך וויל נישט זאל טאנצן אויף די לבנה איך ווער נישט נתפעל פון אים ער וועט נישט אריין גיין דא דאס איז די תשובה פון אים דו וועסט מחליט זיין בעל הבית מיט אלעס מיט די עצות איך בין איך בין א בעל הבית זיי נישט קיין טעמעלע ביסט אזא עניו אזא עניו זיי נישט קיין טעמעלע ביסט א בעל הבית.

איך זאג אויך א די מעשה איבער קעמפ פישער היו, איינער האט אים געטראפן, איינער פון בית שמש האט אים געטראפן, א איינער וואס האט אים גוט געקענט פון יענע צייטן, ער טרעפט אים ביים בני יששכר'ס ציון, ער וויינט דארט אין אשרי תמימי דרך, און נישט סתם, ער האט אויסגעזען מיט א קאפעליטש מיט א רעקל, און ער וויינט, און ער רעדט און שרייט, ער איז צוגעגאנגען צו אים, ער קוקט אים פון אלע זייטן, דו ביסט דאס? דו ביסט דאך א גוי ווי א גוי גמור זיך געזעהן, ווי ביסטו צוריקגעקומען? ער האט געקוקט אזוי בקיצור ער האט געווארט זאל ענדיגן אשרי תמימי דרך, ער פרעגט אים זאג נאר ווער האט דיר צוריק געברענגט? כ'מוז וויסן, ווייל ער האט אים געקענט און זאגט ער ווער ס'האט מיר, קיינער האט אויף מיר נישט געקענט, קיינער האט און אזוי איז געווען, ווייל רבים וועם נעמען זיך מיט א גוי, קיינער האט נישט געקענט, איינער האט מיר צוריק, איינער אין מסיח לפי תומו איז סתם א ידיד פון א חבר מיינע. ער האט מיר געזאגט אינמיטן א שמועס, ער האט גארנישט געמיינט אויכעט, ער האט יענער האט גארנישט געמיינט, ער האט מיר נאר געזאגט אינמיטן א שמועס, מען האט גערעדט, דו זאלסט דאס וויסן אז פון ווען דו האסט אפגעלאזט די שטוב, ער האט אפגעלאזט די שטוב, איז דיין טאטע מאמע פארשליסט קיינמאל נישט די טיר ביינאכט, ווייל אפשר עסטו אריינקומען זאל די טיר נישט זיין פארמאכט, זאגט דאס האט מיר צענומען אויף פיצפיצלעך. איך האב זיי אזוי אזוי מצער געווען, אראפ פון וועג, און ער ווארט נאך איך זאל צוריק קומען, ער פארשליסט נישט די טיר, ער האט אים צענומען דא פון דעם וואס ער האט ער האט דאס האט אים צעפיצלט. חנוכה די רבונו של עולם זאגט ביסט בשמאל בחוץ, אפגעפארן אפגעשאסן, איך קום אראפ צו דיר, נישט איך פארמאך נישט קיין טיר, ב ה אייל, איך ווארט אויף דיר, איך גיב דיר א האנט, קום צוריק, גיב זיך א קוך, ב ה אייל. פארגעסן דעם גאנצן עבר און אריין א בעל הבית א נייע באלעבאס. איינער געקומען אמאל צום לב שמחה, און געהאט א בחור וואס האט אויך געדארפט א גרויסע הושענא רבה אין רוחניות, אבער געווען מיט א מיט א קאפעליטש מיט א בארד, אה? ער האט געדארפט א גרויסע הושענא רבה אין רוחניות, האט אים געזאגט דו ווייסט אז די פרשיות דא ביי יוסף הצדיק, יוסף האט זיך געטראפן מיט יעקב'ן, שטייט נישט איין ווארט! אז יעקב האט גענומען צו פרעגן, ווי ביסטו געווען? איר ווייסט ס'איז דא ראשונים וואס האלטן אז יעקב האט נישט געוואוסט פון מכירה עד, ביזן סוף. די רמבן, רמבן האלט אז ער האט נישט געוואוסט. רש י זאגט אז יא, ער האט יא געוואוסט, רש י זאגט דאך ביי מטרף בני עלית, מיט רש י, אבער די רמבן האלט ער האט נישט געוואוסט. בכל אופן, ער האט יא געוואוסט, ער האט נישט געוואוסט, אבער עס איז נישט געווען איין ווארט! א טאטע טרעפט זיך מיט א זון נאך צוויי און צוואנציג יאר וואס ער וויינט אויף אים, פרעגט אים נישט איין ווארט, ער האט געוויינט אויף אים צוויי און צוואנציג יאר, ווי ביסטו געווען? דו ווייסט וואס ס'שטייט האט געשריגן לב שמחה אויף א עבר טראכט מען נישט און מען רעדט נישט א נייע מענטש ובעל הבית בטלית מצויצת באמצע דאס שרייבט א נייע מענטש ווי האט ער געזאגט דער בעל התניא פאר דעם דער רבי דער בעל תשובה דער רבי איז ער געווארן רבי האט דאך געפירט און אין אנהייב בראשית דרכו איז ער געלאפן צום בעל התניא האט אים געזאגט די אלטע מחשבות פייניגן די אלטע מחשבות פייניגן איך נעם זיך און נעם זיך אבער די אלטע האט אים בעל התניא געזאגט אז געווען איינער וואס האט פארקויפט אין שטוב בראנפן א קרעטשמע פון בראנפן און ביז ער האט געזען מען ברעכט דארטן ס'איז א ברעכעריי מיט א ס'ווער דארטן האט ער עס אפגעשטעלט געענדיגט אויסגערייניגט געמאכט א שיינע פון קליידער פארקויפט קליידער אין שטוב קליידער אריבער א תקופה זאגט אים בעל התניא און מען קלאפט דארטן אריין אין טריס דארטן אין באלקאן מען קלאפט אריין מען טוט מאכן אויף בראנפן איז דארט בראנפן שיכורים דארט בראנפן האט ער געזאגט חבריא א טעות געהאט אין אדרעס דא איז היינט קליידער האט ער געזאגט דאס איז די תשובה זאלסט אים ענטפערן ווען ער קומט מיט די אלטע מחשבות רבי דא איז א נייע מענטש א נייע בעל הבית בטלית מצויצת באמצע די שכינה הקדושה קומט אראפ צו אונז אונז שרייען מיר ווערן א נייע מענטש און דער רבונו של עולם וועט אונז באנייען מיט אלע ניסים ונפלאות שהיו בימים ההם בזמן הזה.